די היינטיגע פרק לערנט אונז צוויי זאכן וואס זענען א המשך פון די מעשה מען פארט אין די מדבר, באמת קען זיין מען פארט נאכנישט, נאך איין מעשה פאר מען פארט ממש, די נעקסטע פרשה גייט שוין זיין די פאראכטס ממש, סאו בעצם די לעצטע זאך וואס מען טוט נאך אין מדבר סיני פאר די נסיעה וואס איז געווען בחודש השני איז דא בחודש הראשון, וואס איז געשען? די אייבערשטער האט געהייסן א מצוה מאכן א קרבן פסח במועדו, אינטערעסאנטע מצוה נאך בעצם שוין געלערנט אין פרשת בא, אז ס'דא א מצוה צו מאכן קרבן פסח, און יעדע יאר צו מאכן א קרבן פסח, וואס דארף מען א ספעשל מצוה, ס'דא אזויווי א מצוה לשעה, ס'דא דא אין די תורה צוויי סארט מצוות, ס'דא מצוות לדורות, מצוות לשעה, רוב מצוות פון די מדבר, פון ספר במדבר באופן כללי, זענען מצוות לשעה, וואס איז געווען א מצוה, ס'איז בעצם א מעשה שהיא מצוה, מ'קען עס רופן א מצוה, ס'הייסט א מצוה לשעה, און פסח איז לכאורה א מצוה לדורות, אבער ס'איז אויך א מצוה לשעה, קענט איר אפט טראכטן וואס איז די פשט פון דעם, דו וועסט וועלן טראכטן אז אפשר אין די אנדערע פלעצער אין די מדבר האט מען נישט געדארפט מאכן נאר כי תבואו אל הארץ איז געווען ספעשל איך שיהיה דאס איז די שאלה און די מצוה איז געווען צו מאכן א פסח ככל מצוות חוקותיו וכל משפטיו און משה האט געזאגט פאר די אידן און זיי האבן טאקע געטון ככל אשר ציוה די דריי פארטס פון יעדע מצוה וואס אונז לערנען די אייבערשטער האט געזאגט משה זאגט פאר די אידן און די אידן האבן טאקע געטון כאשר ציוה ה' את משה. יעצט ווערט א נייע סארט שאלה, נייע סארט חלק פון די מעשה, און די אמת איז א בנין אב פאר זייער אסאך מעשות אין פרשת במדבר, איך האב נישט קיין ליסט קלאר וויפיל אבער ס'דא א גרויסע אפאר אסאך פון זיי, א זאך וואס מ'טרעפט כמעט נאר אין ספר במדבר, אז מענטשן האבן שאלות אדער חידושים אדער קשיות אדער טענות אויף די מצוה, און זיי קומען צו משה, און משה גייט צו די אייבערשטער, און די אייבערשטער זאגט אין הכי נמי ענק זענטס גערעכט. מען דארף טאקע צולייגען א פרט פון די מצוות וואס כ'האב נאכנישט געזאגט. אין א געוויסע זין קען מען זאגן אז זיי האבן שוין געזען אזא זאך ביי די קרבנות הנשיאים, ס'איז געווען זייער איידיע צו ברענגען די קרבנות, און די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה ער זאל מקבל זיין, און דא איז מער קלאר, שוין מער קלאר, עס איז געקומען אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, און זיי זאגן פאר משה אז ער קען נישט מאכן די פסח, ווי שטייט אז אדם טמאים קען נישט מאכן קיין פסח? דאס איז איינע פון די חוקותיו ומשפטיו וואס עס שטייט אין די פריערדיגע חלק. און זאגן למה נגרע פארוואס זאלן זיי נישט זיין נישט קיין אידן פארוואס זאלן זיי נישט קענען וואס איז די קשיא אז דו קענסט נישט קענסטו נישט אסאך מענטשן טראכטן חסידישע ספרים זענען עוסק אין דעם אבער וואס איז א שאלה וואס בעצם טענה'ן זיי זיי פארשטייען אמאל פארשטייט מען אז די הלכה אזוי ווי ס'איז נישט גענוג ס'דא עפעס א ס'פעלט עפעס און משה זאגט עמדו ואשמעה מה יצוה ה' נישט האבן קיין טענות אויף די אייבערשטער זאגן אז משה האלט איך מ'האלט דאך בעצם אינמיטן מתן תורה כאילו איינפאך די שאלה נו וואס איז די נעקסט נאך א פרט נאך א חלק פון די הלכה וואס עס פעלט אונז באמת ס'איז נאך איך ווייס נאך נישט באמת כל חוקותיו כל משפטיו און וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל לאמר ער געבט זיי א פרשה און די פרשה איז נישט לך דבר אל אותם בני אדם און זאג זיי אז זיי קענען מאכן עפעס א יוצא מן הכלל, ניין ער זאגט זיי א פרשה און מען זעט קלאר ס'איז א פרשה וואס איז געשריבן אזוי ווי סיי די פרשה פון מצות סיי די פרשת מצות איינע פון די מצות וואס מען קען זאגן ס'איז א השלמה פון ספר ויקרא וואס הייבט זיך אן איש איש וואס דאס איז דער סיגנעל פון ויקרא, יעדע מענטש ס'איז א כלל הלכה לדורות נישט קיין הלכה לשעה ס'נתגלגל געווארן על ידי זכאי על ידי די שאלה וואס בעצם א הלכה קבועה וואס מען האט נאך נישט פשוט געוואוסט. איינער איז טמא אדער בדרך רחוקה וועט ער מאכן א פסח ווען וועט ער מאכן פסח אין צווייטע חודש ביום י"ד און דארף עס עסן על מצות ומרורים און נישט איבערלאזן ביז אינדערפרי און נישט צוברעכן ככל חקת הפסח אלעס אזוי ווי א נארמאלע פסח אבער אויב נישט דעמאלטס באקומט ער כרת דא שטייט נאכאמאל באקומט כרת ווער ס'מאכט נישט קיין פסח ס'הייסט דאס איז זאלסט נישט מיינען אז ווייל ס'דא א היתר צו מאכן אין צווייטע חודש קען יעדער איינער ניין נאר דער וואס איז טמא ער קען נוצן די עצה. נאכדעם א גר דארף מאכן א פסח דא דארף מען פארשטיין וואס קומט דאס דא אריין אפשר קען ער אויך מאכן א פסח שני אויב ער האט זיך מגייר געווען אינצווישן די ערשטע פסח און די צווייטע פסח דארף מעיין זיין וואס איז די פשט און שוין. אינטערעסאנט אז די חלק פירט זיך נישט אויס ויעשו כן די די שבטים האבן די מענטשן די טמאים האבן טאקע אזוי געטוהן למעשה מען קען יא מדייק זיין די נעקסטע פרק גייט מען זעהן ווען נעלה הענן בחודש השני בעשרים לחודש דאס הייסט פינף טעג נאך די י"ד לחודש, לכאורה האט מען טאקע געמאכט א פסח שני, פון דעם האט מען געווארט נאך אפאר טעג ביז מען האט אנגעהויבן צו פארן ווייטער. יעצט גייען אונז בעצם צוריק צו ווי אונז האלטן אין די סדר המעשה לפי די כללית'דיגע סדר, ביום הקים את המשכן, דא האלט מען דאס איז געווען ביום כלות משה איז געווען סוף נשא די מעשה, הגם ס'איז שוין געווען זאכן וואס זענען געשען שפעטער אזוי ווי דאס האלט שפעטער אבער מען פארציילט עס ווי א כללית'דיגע זאך וואס מען דארף וויסן פאר די המשך. וואס איז שוין געווען זייט דעמאלטס, און דאס איז די סדר פון די ענן, די ענן האט געוועזן פאר די אידן על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, עס שטייט א לאנגע פרט אמאל בלייבט עס פאר איין טאג אמאל פאר א חודש אמאל פאר א לענגער אמאל פאר קערצער, אלעס דאס איז די וועג וויאזוי מען האט געוואוסט ווען צו פארן על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, את משמרת השם שמרו על פי השם ביד משה, מען דארף מעיין זיין וואס הייסט על פי השם ביד משה, יעדע איינער קען זיך לכאורה זעהן די ענן גייט אויף, זעהט אויס אז עס איז נישט גענוג, אזוי ווי מען זעהט שפעטער ס'איז דא חצוצרות, מען דארף משה דארף מאשר זיין, משה קען אפשר מפרש זיין וואס די ענן מיינט, וואס די ענן זאגט, נישט אזוי קלאר, דאס וואס יעדער איינער קען זען, ס'איז לעיני העם, און דאס איז א כלל, א סדר המסעות וואס מ'האט געזען פון די ענן ווען ס'הייבט זיך אויף, און פארשידענע היכי תמצא'ס, אינטערעסאנט צו ס'איז געווען יעדע איינע פון די היכי תמצא'ס, אפשר איז נאר אזוי ווי טעארעטיש, אויב ס'וועט זיין, אלץ זייער אינטערעסאנט ווייל די תורה איז אזוי מאריך אין די סדר, מ'דארף דאס פארשטיין.